בעזרת השם יתברך, מסכת כתובות דף פ', מיר הייבן אן דף ע"ט עמוד ב' אונטן ביי די משנה, איז אזוי, די קומענדיגע משנה גייט אונז אויסלערנען א דין אזוי, די דין איז דאך מ'האט דאך שוין געזען אז נכסי מלוג איז די קרן, די פעלד אליין באלאנגט פארן פרוי, אבער די פירות גייט צום מאן, יעצט אז די מאן עסט די פירות, איז פשט ער דארף אויך משקיע זיין אין דעם פעלד, ער דארף עס איינפלאנצן, ער דארף עס איינזייען, ער דארף עס באמיסטיגן, ער לייגט אריין אסאך געלט אין די פעלד, פארשטייט זיך ער נעמט אויך ארויס, אבער ער לייגט אריין, איז די שאלה איז, וואס איז טאמער א מאן האט אריינגעלייגט אסאך געלט אינעם פעלד, און יעצט נאכדעם וואס ער האט משקיע געווען דאס גאנצע געלט, רופט זיך אן די פרוי זי וויל א גט, און ער גט איר, די שאלה איז צו ער קען צוריק באקומען די געלט צו נישט, איז גייען מיר דא זען אין די משנה אז ס'איז אלעס תלוי צו ער האט געגעסן צו נישט, פשט, נישט טאמער ער האט געגעסן די גאנצע הוצאות, לאמיר זאגן ער האט אריינגעלייגט טויזנט דאלער, איז נישט קיין חילוק צו ער האט געגעסן די שוויות פון טויזנט דאלער צו נישט, דאס איז נישט קיין נפקא מינה, ברגע וואס ער האט געגעסן אפילו אביסל, אפילו הונדערט דאלער לאמיר זאגן האט ער געגעסן, איז קען ער שוין גארנישט צוריק בעטן, די גאנצע טויזנט האט ער דערלייגט. אבער וואס טאמער ער האט נישט געגעסן גארנישט, ער האט נאר אריינגעלייגט געלט, דעמאלטס קען ער יא צוריק בעטן די געלט וואס ער האט אריינגעלייגט, און דאס ווערט גערופן א יורד לשדה של חברו, מ'וועט זען וואס די דינים פון א יורד לשדה חברו איז, אבער בקיצור דאס איז וואס מ'גייט דא זען אין די משנה. זאגט די משנה, המוציא הוצאות על נכסי אשתו, איינער וואס האט געצאלט הוצאות צו בעסער מאכן און צו איינפלאנצן און ער האט אריינגעלייגט געלט, אין זיין פרוי'ס נכסים, איז דער דין איז, הוציא הרבה ואכל קימעא, טאמער ער האט געצאלט אסאך געלט, ער האט משקיע געווען אסאך געלט, אבער האט געגעסן נאר אביסל, אדער קימעא ואכל הרבה מאכט זיך אמאל פארקערט ער האט נישט אריינגעלייגט אסאך געלט און ער האט געגעסן אסאך, איז ביי ביידע די ציורים, מה שהוציא הוציא, און מה שאכל אכל, וואס ער האט געצאלט האט ער געצאלט, וואס ער האט געגעסן האט ער געגעסן, ער קען נישט יעצט פאדערן זיינע הוצאות, אבער זאגט די משנה, הוציא ולא אכל, טאמער ער האט אריינגעלייגט אסאך געלט און ער האט גארנישט געגעסן, דעמאלטס ישבע כמה הוציא ויטול, דארף ער שווערן וויפיל ס'האט אים געקאסט, און ער באקומט צוריק די געלט וואס ער האט דא אריינגעלייגט. יעצט, וויאזוי ארבעט דאס? וואס איז די, פון וואו קומט די דין? איז דאס ווערט גערופן א יורד לשדה חברו. די דין איז, א מענטש גייט אריין צום חבר אין פעלד און ער ארבעט עס אויס, דאס הייסט א יורד לשדה חברו, איז ווענדט זיך, טאמער איז ער אריין ברשות, די חבר האט אים געגעבן רשות אריינצוגיין צו זיך אין פעלד און עס אויסארבעטן, איז וויפיל דארף מען אים באצאלן? מען באצאלט אים אזוי ווי א אריס. אריס דאס איז טייטש אן ארבעטער, אמאליגע צייטן, נישט יעדער איינער האט געוואוסט וויאזוי אויסצוארבעטן א פעלד, און וואס האט מען געטון? מען האט געדינגען א אריס, א ארבעטער, דער אריס איז געקומען, ער האט אויסגעארבעט די פעלד, ער האט איינגעזייט אין דעם פעלד, און מען האט אים געצאלט אויף פראצענט, יעדע מדינה האט געהאט אנדערע פראצענטן, ס'געווען מנהגים אין געוויסע פלעצער, ער האט באקומען האלב פון די פירות, א דריטל, א פערטל, וואס איז געווען דער מנהג, איז טאקע טאמער איינער איז א יורד לשדה חברו ברשות, ווערט ער געצאלט ווי אן אריס, וואס איז אבער טאמער איינער גייט אריין א יורד לשדה חברו שלא ברשות, ער האט נישט געבעטן קיין רשות, דעמאלטס ווענדט זיך, טאמער יענער וואלט סייווי געדארפט איינפלאנצן, מען ווייסט אז ער האט געוואלט איינפלאנצן, און יעצט איז יענער געגאנגען און האט טאקע איינגעפלאנצט אן רשות, באצאלט מען אים אויך ווי א אריס, אפילו ס'איז געווען אן רשות, ווייל ווי נישט ווי, די בעל הבית האט עס געוואלט. אבער וואס איז טאמער די בעל הבית האט נישט געהאלטן ביים איינזייען, און יעצט קומט איינער און זייט איין זיין גאנצע פעלד, דעמאלטס באקומט ער נישט ווי א אריס, ער קען זיך נישט נעמען האלב די פירות צו א דריטל די פירות, ער ווערט נישט געצאלט געהעריג, אבער וואס די הוצאות געבט מען אים, וואס ער האט אריינגעלייגט געבט מען אים צוריק, און מ'עט זעהן ס'ווענדט זיך וויפיל די פעלד האט משביח געווען ס'דא מער פרטים צו דעם אבער בקיצור דאס איז דא די דינים איז די זעלבע זאך די מאן וואס האט משקיע געווען געלט אין די פעלד פון זיין פרוי און ער האט גארנישט געגעסן האט א דין פון א יורד לשדה חברו שלא ברשות טאקע ביי אן אופן וואס יענער וויל נישט וואס ער באקומט סך הכל זיינע הוצאות פארוואס טאקע ס'הייסט שלא ברשות טוט זיך אין די ראשונים אבער דאס איז די דין דאס שטייט דא אין די משנה זאגט יעצט די הייליגע גמרא, האבן מיר געזען אין די משנה, אז טאמער דער מאן האט געגעסן אפילו אביסל אפילו א קימעא, איז דאס גענוג אז ער דערלייגט אלע זיינע הוצאות, טאמער ער האט גארנישט געגעסן קען ער צוריק פאדערן זיינע הוצאות, פרעגט אונז די גמרא וכמה קימעא, וויפיל איז דאס דער קימעא וואס ווערט וואס ווערט דערמאנט אין די משנה אז ווען מ'עסט אפילו אביסל וויפיל איז דאס אביסל, אמר רב אסי, אפילו גרוגרת אחת, אפילו איין אויסגעטריקענטע תאנה א גרוגרת, אבער והוא שאכלה דרך כבוד, ס'דארף זיין אז מ'עסט עס נארמאל בדרך כבוד ביי א טיש, דעמאלטס הייסט דאס געגעסן, אבער טאמער מ'עסט א גרוגרת אויפן גאס כאפ לאפ, הייסט דאס נישט געגעסן, נישט פון דעם רעדט די משנה, יעצט מ'עט באלד זען די גמרא, אז טאמער איינער עסט כאפ לאפ אויפן גאס איז אויך דא א שיעור, וואס טאמער מ'עסט אזא שיעור הייסט עס שוין געגעסן, אבער נישט א גרוגרת, אז דו עסט איין גרוגרת אויפן גאס דאס איז גארנישט, אבער טאמער מ'עסט א גרוגרת בדרך כבוד דאס איז שוין יא עפעס, ברענגט יעצט די גמרא נאך א שיטה, אמר רב אבא, אמרי בי רב, מ'האט געלערנט אין בית מדרש אן אנדערע שיעור, אפילו שיגרא דתמרי, אפילו א שיגרא דתמרי, דאס טייטש ווייניגער ווי א גרוגרת, דאס איז נאך ביליגער ווי א גרוגרת, דאס איז צוקוועטשטע תמרים, ס'איז נישט אויסגעטריקנטע תמרים, ס'איז ממש צוקוועטשט און אריינגעפרעסט, דאס איז נאך א ביליגערע סארט עסן, טאמער מען עסט דאס דרך כבוד הייסט עס אויך געגעסן. בעי רב ביבי, פרעגט יעצט רב ביבי אן איבעיא, חובצא דתמרי מאי, וואס איז טאמער ער האט געגעסן חובצא דתמרי, חובצא דתמרי זאגט רשי צוויי פשטים, אדער פשט אז ווען מען מאכט ביר פון תמרים, איז די שיריים וואס בלייבט איבער דאס איז חובצא דתמרי, אנדערע פשט איז אז ס'איז אויך צומאלענע תמרים, אבער גאר שטארק צומאלן, ס'איז ממש האט נישט קיין שום צורה פון א תמר, איז טאמער מ'האט דאס געגעסן הייסט דאס געגעסן צו נישט? תיקו, זאגט די גמרא עס בלייבט שווער, פרעגט יעצט די גמרא לא אכלה דרך כבוד מאי, וואס איז טאמער די מאן האט נישט געגעסן דרך כבוד, פשט לאמיר זאגן מ'רעדט דא פון א מאן וואס ער זיצט נישט ביי א טיש, ער עסט אלעס אויף די גאס כאפ לאפ, ער עסט נישט ווי א נארמאלע מענטש, איז אוודאי דא עפעס א שיעור וואס נאכדעם הייסט עס געגעסן אז ער דערלייגט זיינע הוצאות. איז וויפיל איז די שיעור? גרוגרת נישט, אבער וויפיל יא די שיעור? אמר עולא, זאגט עולא פליגי בה תרי אמוראי במערבא, ס'איז א מחלוקת אמוראים אין ארץ ישראל, חד אמר בכאיסר, וחד אמר בכדינר, איינער זאגט פירות וואס איז ווערט אן איסר, און די אנדערע זאגט פירות וואס איז ווערט א דינר, וואס טאמער מ'עסט דאס, אפילו נישט בדרך כבוד הייסט עס שוין געגעסן און מ'דערלייגט די הוצאות. זאגט די גמרא ווייטער, אמרי דייני דפומבדיתא, די דיינים פון פומבדיתא, רשי זאגט דאס איז רב פפא בר שמואל האט געזאגט, אז עבד רב יודא עובדא בחבילי זמורות, רבי יודא האט געפסקנט, ס'איז געקומען אמאל א מעשה צו רבי יודא, פון א מאן וואס ער האט נישט געגעסן נישט קיין גרוגרת און נישט קיין איסר און נישט קיין דינר, ער האט געגעסן חבילי זמורות, חבילי זמורות דאס איז די צווייגעלעך פון די פון א וויינגארטן, איז נישט ער האט עס געגעסן, ער האט עס געגעבן צו עסן פאר זיין בהמה, און רבי יודא האט געפסקנט דאס הייסט אויך געגעסן, און דער מאן קען שוין נישט צוריק באקומען זיינע הוצאות, זאגט די גמרא, רב יהודה לטעמיה רב יהודה גייט דא כשיטתו ביי א צווייטע פלאץ, וועלכע צווייטע רב יהודה, דאמר רב יהודה, ווייל רב יהודה האט געזאגט אויף אן אנדערע פלאץ, לגבי די דין אז א מענטש וויל האבן א חזקה אויף א קרקע, איז טאמער א מענטש איז אין א קרקע דריי יאר האט ער חזקה אויף דעם, ער דארף מער נישט אויפווייזן מיט א שטר אז ס'איז זיינס, יעצט וויאזוי איז א מענטש מחזיק אין א קרקע וואס וואקסט דארט זאכן, איז טאמער ער עסט דריי יאר פון די פירות פון די קרקע, איז א סימן ס'איז זיינס, אזוי קריגט ער דא א חזקה, יעצט זאגט רב יהודה, וואס איז טאמער אכלה ערלה? א מענטש האט געוואלט מחזיק זיין אין א פעלד, אבער דארט איז געוואקסן ביימער, וואס ביימער די דריטע יאר וואס ס'וואקסט טאר מען עס נישט עסן, ס'א ערלה, איז וויאזוי קען מען מחזיק זיין, מ'קען דאך נישט עסן פון די פירות, איז אנשטאט צו עסן פון די פירות, האט ער גענומען פון די צווייגלעך, די צווייגלעך, אויף די צווייגלעך איז נישט דא קיין דין ערלה, און ער האט עס געגעבן צו עסן פאר זיין בהמה, אדער שביעית, אין א שמיטה יאר, קען מען נישט מחזיק זיין מיט דעם וואס מען עסט פירות ווייל אז מען עסט פירות וואס איז פשט חזקה חזקה ווייזט מען מיט דעם א סימן אז דער מענטש איז באלבאס שמיטה מעג יעדער עסן פון די פירות אין יעדע פעלד אלעס איז הפקר און במילא אז דער מענטש זאגט ס'איז חזקה קוק כ'האב געגעסן פון די פירות ס'איז נישט קיין ראיה אז ס'איז דיינס ווייל א יאר פון שמיטה איז נישט קיין ראיה און וואס טוט מען א שמיטה יאר אין א שמיטה יאר טאמער איינער רייסט אפ פון די צווייגן פון א בוים די צווייגן איז שוין נישט הפקר איז דאס איז שוין א ראיה אז ס'איז זיינס און אויף דעם איז שוין שייך חזקה און די זעלבע זאך וכלאים א בוים וואס די פירות פון די בוים זענען כלאים אבער די בוים אליין איז נישט כלאים ס'דא אן אופן וואס מ'קען דאס טון, נארמאל א בוים וואס איז אויסגעמישט איז די בוים אליין כלאים ס'איז אסור בהנאה, אבער טאמער די בוים איז געווען דא פון פריערט אן כלאים, און שפעטער האט מען אריינגעמישט א צווייטע מין איז די פירות וואס וואקסט זענען כלאים, אבער די בוים אליין איז נישט קיין כלאים, איז טאמער איינער האט הנאה, ער איז זיך משתמש מיט די צווייגלעך פון דעם בוים, זאגט רב יהודה הרי זה חזקה, האט עס א דין פון חזקה, פשט ווייל רב יהודה האלט אז זיך באנוצן מיט צווייגלעך איז פונקט ווי עסן, איז טאקע דא האלט אויך רב יהודה אז טאמער איינער נעמט חבילי זמורות צווייגלעך און ער געבט עס צו עסן פאר זיין בהמה הייסט דאס געגעסן און ער קען מער נישט פאדערן די הוצאות פונעם פעלד. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב יעקב אמר רב חסדא, המוציא הוצאות על נכסי אשתו קטנה, וואס איז טאמער איינער האט חתונה געהאט מיט א קטנה, א דרבנן'דיגע קידושין, וואס מ'האט דאך שוין געזען כמה וכמה פעמים אז א קטנה וואס האט חתונה איז די קידושין נאר תופס מדרבנן און זי קען ממאן זיין מ'דארף אפילו נישט קיין גט זי קען פשוט ארויסגיין פון שטוב און די זאך האט זיך געענדיגט, און וואס איז טאקע ביי אזא ציור אז די מאן מיט די פרוי וואוינען צוזאמען דרבנן'דיג און די מאן איז משקיע געלט אין די נכסים פון די פרוי איז משקיע אין די פעלד און יעצט וויל זי ממאן זיין איז כמוציא על נכסי אחר דמי דא זאגט מען נישט די כלל פון די משנה אז ס'ווענדט זיך צו ס'האט געגעסן צו האט נישט געגעסן ניין דא איז אלעמאל די כלל אז עס כמוציא על נכסי אחר דמי אזוי ווי מ'האט פריערט אויסגעשמועסט איז אזוי ווי א יורד לשדה חברו ברשות וואס ער ווערט געצאלט אזוי ווי אן אריס א האלב צו א דריטל ווענדט זיך לויט די מנהג המדינה. פרעגט די גמרא מאי טעמא, פארוואס דא איז אנדערש פון יעדע פרוי? ענטפערט די גמרא, עבדו בה רבנן תקנתא כי היכי דלא ניפסדינהו, חכמים האבן געמאכט א תקנה לטובת די פרוי כדי די מאן זאל נישט מפסיד זיין די פעלד, פאר וואס איז פשט פון דעם? פשט פון דעם איז, ווייל יעדע פעלד בעצם קען מען אויסארבעטן צוויי וועגן, מען קען עס אויסארבעטן נארמאל ווי א מענטש, משקיע זיין ווי עס דארף צו זיין, גוט גוט ארויפארבעטן די פעלד, און טאקע ארויסנעמען פירות. אבער ס'דא א צווייטע וועג, מ'קען נעמען א פעלד און משקיע זיין גאר ווייניג, די עיקר איז מ'זוכט ארויס צו מעלקן וואס מער פירות מ'קען, און צום סוף נאך אסאך יאר גייט די פעלד לאיבוד, איז מ'קען מטפל זיין א פעלד ביידע וועגן, יעצט נארמאל ווען א מענטש האט חתונה מיט א פרוי האט ער א אינטערעסע צו משקיע זיין וואס מער געלט אין די פעלד זאל זיין וואס בעסער, פארוואס? ווייל ער טראכט ס'וועט קומען א טאג אפשר די פרוי העט שטארבן פאר אים, ער גייט ירש'ענען די פעלד צום סוף, וויל ער די פעלד זאל זיין די בעסטע צושטאנד וואס איז נאר מעגליך, איז פאר דעם ביי א געהעריגע מאן האט מען טאקע געזען איז דא די דינים פון די משנה, אבער ביי א קטנה, דער מאן וואס וואוינט מיט די קטנה ער ציטערט אלעמאל, וואס העט זיין טאמער די פרוי העט איין טאג ממאן זיין און זי העט אוועק גיין און כ'על פארלירן די פעלד, און ממילא ער וויל נישט משקיע זיין דא אסאך געלט, ווייל טאמער ער העט משקיע זיין אסאך געלט, איז וואס איז טאמער די פרוי העט די נעקסטע טאג מחליט זיין זי איז ממאן, גייט זי אוועק מיט מיין גאנצע געלט, איז דערפאר טראכט ער אנדערש, איך'ל אריינלייגן וואס ווייניגער און ארויסשלעפן וואס מער, כדי דאס זאל נישט געשען, האבן חז"ל געזאגט, דו גייסט נישט דערלייגן דיין געלט, דו נעמסט ארויס דיין געלט ווי אן אריס ממה נפשך, אזוי העסטו גוט אויסארבעטן די פעלד אזוי ווי יעדע אריס אזוי ווי יעדע ארבעטער, און דו ווערסט געצאלט נארמאלערהייט, זאגט די גמרא ווייטער, ההיא איתתא, ס'איז געווען אמאל א מעשה מיט א פרוי, דנפלו לה ארבע מאה זוזי בי חוזאי, וואס זי האט געקריגן א ירושה פיר הונדערט זוז בי חוזאי, א פלאץ א געוויסע פלאץ. אזל גברא איז געגאנגען איר מאן, אפיק שית מאה, ער האט געצאלט זעקס הונדערט זוז אייתי ארבע מאה כדי צו ברענגען די פיר הונדערט, פשט, קען זיין ער האט סייווי געדארפט דארט אנקומען, צו ער איז געגאנגען ספעציעל פאר דעם, למעשה האט ער געצאלט מער געלט וויפיל ער האט געברענגט, ער האט געצאלט זעקס הונדערט כדי צו ברענגען פֿיר הונדערט, קען זיין ער האט נישט געוואוסט אז אזויפיל גייט עס קאסטן, אבער על כל פנים, בהדי דקאתי, ווען ער איז צוריק געקומען, איצטריך ליה חד זוזא, האט אים געפעלט איין זיז, ושקל מינייהו, האט ער גענומען די בינטל געלט די פֿיר הונדערט זיז וואס ער האט געברענגט פאר זיין פרוי, ער האט גענומען איין זיז האט ער ארויס גענומען פון דעם, און ער האט געגעבן די רעשטענע געלט פאר זיין פרוי, שפעטער למעשה, די וועלט האט זיך געדרייט און ער האט גע'גט די פרוי, איז אתא לקמי' דרבי אמי, ער איז געקומען צו רבי אמי, האט ער געוואלט תובע זיין, די הוצאות וואס ער האט דא משקיע געווען, אין די פֿיר הונדערט, פשט די פֿיר הונדערט זוז וואס די פרוי האט דא, האט א דין פון נכסי מלוג, די מאן האט געצאלט זעקס הונדערט זוז כדי צו ברענגען די פֿיר הונדערט, פשט ער האט משקיע געווען דא געלט אין די נכסי מלוג, איז די דין איז דאך אזוי ווי מ'האט געזען אין די משנה אז טאמער מ'האט נישט געגעסן קען מען צוריק באקומען די הוצאות, האט די מאן געזאגט, איך וויל צוריק מיינע הוצאות, צאל מיך צוריק. די געלט וואס כ'האב דא אריינגעלייגט. אמר ליה, האט ר' אמי געזאגט, ניין, מה שהוציא הוציא מה שאכל אכל. די היות דו האסט גענוצט דא א זיז, האסט געגעסן א זיז פון דיין פרוי'ס נכסים, איז פשט האסט געגעסן. ברגע וואס דו עסט, וואס האבן מיר געזען אין די משנה, דערלייגט דער מאן די גאנצע געלט, האט ער אויך דערלייגט די גאנצע געלט, ער קען מער נישט תובע זיין די הוצאות. אמרו ליה רבנן לר' אמי, האבן די חכמים געזאגט צו ר' אמי עס איז נישט ריכטיג, ווייל הני מילי היכא דקאכיל פירא, יא, ווען דער מאן עסט פון די פירות אין די פעלד דעמאלטס דערלייגט ער אלעס, אבער הא קרנא קאכיל והוצאה היא, די זיז וואס ער האט ארויסגענומען פון דעם פֿיר הונדערט וואס ער האט גענומען פאר זיך, איז נישט פשט ער האט געגעסן פון די פירות, ער האט געגעסן פון די קרן, פשט ברגע וואס ער האט ארויסגענומען א זיז פון די פרוי'ס געלט, איז פשט ער איז געווארן יעצט א בעל חוב ער האט געדארפט צוריק לייגן די זיז, איז פשט אז נישט נאר ער האט געצאלט זעקס הונדערט זיז צו ברענגען די פֿיר הונדערט, ער האט געצאלט זעקס הונדערט מיט איינס ווייל ער איז געווארן דא שולדיג נאך א זוז, איז ווייטער דאס איז אלס א חלק פון די הוצאות, דאס הייסט נישט קיין אכילה, און אז ס'איז אלס א חלק פון די הוצאות, זאל ער עס קענען תובע זיין אזוי ווי יעדער מאן קען תובע זיין די הוצאות טאמער ער האט נישט געגעסן. האט ר' אמי דאס געהערט, ער האט עס טאקע דערהערט, האט ער געזאגט אם כן, הוה ליה הוציא ולא אכל, איז טאקע א בחינה פון איינער וואס האט משקיע געווען און נישט געגעסן, וואס מ'האט געזען אין די משנה ישבע כמה הוציא, ער דארף שווערן וואס ס'האט געקאסט ויטול, און ער באקומט טאקע זיינע הוצאות, איז למעשה שטייט פון די מפרשים אז אוודאי וואלט ער נישט געקענט מאנען מער פון די פֿיר הונדערט אפילו ער האט משקיע געווען זעקס הונדערט קען ער נישט יעצט בעטן פון די פרוי מער וויפיל די געלט אליין איז ווערט אבער די פֿיר הונדערט וואלט ער געקענט מאנען זאגט די גמרא ווייטער האמיר געזען אין די משנה ישבע כמה הוציא ויטול אז טאמער די מאן האט נישט געגעסן שווערט ער וויפיל ס'האט אים געקאסט און ער באקומט צוריק זיינע הוצאות זאגט די גמרא אמר רב אסי זאגט רב אסי והוא שיש שבח כנגד הוצאה, די דין אז ער שווערט און ער באקומט צוריק זיינע הוצאות איז נאר טאמער די פעלד האט משביח געווען קעגן די הוצאות, און מ'האט שוין געזען וואס דאס מיינט, פרעגט די גמרא למאי הלכתא, פשט, וואס האט דא רב אסי געמיינט? מ'קען דא לערנען רב אסי אויף צוויי וועגן, איין וועג קען מען זאגן אז רב אסי מיינט צו זאגן א קולא, אז וואס? אז לאמיר זאגן א מאן האט משקיע געווען אינעם פעלד טויזנט דאלער, יעצט ס'דא דריי זאכן וואס קען דא געשען, איין זאך וואס קען געשען איז א מאן לייגט אריין טויזנט דאלער און די פעלד איז נישט משביח טויזנט, ער האט אריינגעלייגט טאקע אבער ס'איז נישט געלונגען, די השקעה איז נישט געלונגען, די פעלד האט נאר משביח געווען מיט פינף הונדערט דאלער, דאס איז איין זאך וואס קען געשען, א צווייטע זאך וואס קען געשען איז, די מאן האט אריינגעלייגט טויזנט דאלער און די פעלד האט משביח געווען טויזנט דאלער, די דריטע זאך וואס קען געשען איז, די מאן האט אריינגעלייגט טויזנט דאלער און די פעלד האט אזוי מיר משביח געווען יעצט איז עס ווערט צוויי טויזנט דאלער מער, דאס איז דריי זאכן וואס קענען געשען, איז פון איין זייט קען מען זאגן אז רב אסי מיינט צו זאגן אז ווען דער מאן האט אריינגעלייגט טויזנט און ס'האט משביח געווען טויזנט דארט דארף ער שווערן, און פארשטייט זיך טאמער ער האט אריינגעלייגט טויזנט און ס'האט משביח געווען נאר פֿינף הונדערט און יעצט קומט דער מאן און זאגט איך וויל מיך מיין טויזנט, קענסט קריגן די טויזנט, די פרוי וועט טאקע דארפן צאלן אבער עסט דארפן שווערן. אבער וואס איז טאמער ס'האט משביח געווען צוויי טויזנט? דא דא קענסטו נעמען אן א שבועה אויך, דאס איז איין וועג צו לערנען רב אסי, די צווייטע וועג צו לערנען רב אסי איז ניין אז אלעמאל דארף מען שווערן, נישטא אזא זאך אן קיין שבועה. נאר רב אסי מיינט צו זאגן אז טאמער די פעלד האט נאר משביח געווען פֿינף הונדערט איז פארגעס פון דיין טויזענט, מער פון פֿינף הונדערט קענסטו נישט נעמען, איז דאס די צוויי וועג ווי מען קען לערנען רב אסי. אמר אביי, זאגט אביי אז רב אסי האט געמיינט צו זאגן ווי די ערשטע וועג, שאם היה שבח יתר על הוצאה, נוטל את ההוצאה בלא שבועה, אז טאמער די שבח איז מער וויפיל די הוצאה, פשט טאמער די פעלד האט משביח געווען צוויי טויזענט און ער האט נאר אריינגעלייגט טויזענט, און יעצט קומט ער וויל זיך זיין טויזענטער, געבט מען אים די טויזענטער אן א שבועה אויכעט, אזוי איז אביי מסביר רב אסי, אמר ליה רבא, פרעגט רבא צו אביי אם כן אתי לאיערומי, אויב אזוי וועלן מענטשן פאפן, פארוואס? ווייל יעדער איינער אויב מ'קען ארויסנעמען געלט אן א שבועה, לאמיר זאגן א מענטש האט משקיע געווען אין פעלד טויזנט דאלער, און ער זעט אז די פעלד איז געווארן טייערער עס האט משביח געווען צען טויזנט דאלער, איז ער וועט נישט קומען בעטן טויזנט דאלער, ער איז א חכם, ער וועט גיין אין בית דין, ער וועט זאגן, איך האב משקיע געווען ניין טויזנט ניין הונדערט ניינציג דאלער, ס'איז ווייניגער וויפיל ס'האט משביח געווען, ס'האט משביח געווען צען טויזנט און ער בעט נאר ניין טויזנט ניין הונדערט ניינציג, טאמער מ'געט אים די געלט אן א שבועה, עט יעדער איינער אזוי טון, מ'עט פאפן. און במילא זאגט טאקע די גמרא אלא אמר רבא, זאגט רבא אנדערש, אז נישט דאס איז געווען די כוונה פון רב אסי, נאר די כוונה פון רב אסי איז אזוי ווי מען האט געפריער געשמועסט די צווייטע וועג, אז שאם היתה הוצאה יתירה על השבח, אז טאמער די מאן האט משקיע געווען מער וויפיל די שבח, פשט ער האט משקיע געווען טויזנט און די פעלד האט נאר משביח געווען פינף הונדערט, דעמאלטס אין לו אלא הוצאה שיעור שבח ובשבועה, דעמאלטס באקומט נאר די מאן וויפיל ס'האט משביח געווען ער קען נישט באקומען א טויזנט, די מאקסימום וואס ער האט קענען באקומען איז די פינף הונדערט וואס ס'האט משביח געווען און אויך נאר מיט א שבועה. זאגט די גמרא ווייטער, איבעיא להו, האבן די בני הישיבה אן איבעיא געפרעגט, בעל שהוריד אריסין תחתיו מאי, וואס איז טאמער דער מאן האט נישט אליין אויסגעארבעט די פעלד, נאר האט גענומען אן אריס, אן ארבעטער, און האט אפגעמאכט מיט די ארבעטער, אז די ארבעטער וועט זיך האלטן פופציג פראצענט און ער וועט נעמען פופציג פראצענט, צו א אנדערע סארט פראצענט וואס ער האט אפגעמאכט מיט די ארבעטער, און טאקע די ארבעטער דער אריס איז געקומען, ער האט אויסגעארבעט די פעלד, און דער מאן האט אביסל געגעסן, ער האט נאכנישט געצאלט די אריס, יעצט וועקט זיך אויף די פרוי זי וויל א גט, די מאן גט די פרוי, מאי וואס די דין? קען די אריס יעצט גיין אינעם פעלד נעמען די פראצענט וואס מ'איז אים שולדיג צו נישט? איז די שאלה אזוי, אדעתא דבעל נחית איסתליק ליה בעל איסתליקו להו, פון איין זייט קען מען זאגן אז די אריס איז אראפגעגאנגען אדעתא דבעל, פשט די מאן האט אים גענומען, יעצט איז די מאן ארויס פון בילד איז די אריס אויך ארויס פון בילד, או דילמא אפשר ניין? אדעתא דארעא נחית, וארעא כי קיימא לאריסי קיימא, אפשר די ארבעטער איז נישט געקומען אדעתא פונעם מאן, פשט ער איז געקומען על דעת פונעם פעלד, די פעלד האט מען דאך געדארפט אויסארבעטן, איז טאקע ווילאנג ס'איז געווען א מאן, און די מאן האט מטפל געווען די מאן גענומען א אריס, וואס איז טאמער די פרוי וואלט גע'גט די מאן פאר דעם, וואלט די פרוי גענומען א אריס, פשט די פעלד האט געדארפט א אריס ממה נפשך, און ממילא גייט יעצט די אריס צו די פרוי, און ער זאגט פארן פרוי האסט טאקע ארויסגעווארפן די מאן, אבער פאר מיר ביסטו שולדיג מיין פראצענטן ווייל מיך וואלסטו געדארפט אן דיין מאן אויכעט. אזא איבעיא פרעגן די בני הישיבה יעצט אזוי. וואס איז דא די צוויי צדדים פון די איבעיא לויט די ערשטע צד באקומט די אריס גארנישט לויטן צווייטן צד באקומט ער זיינע נארמאלע פראצענטן מתקיף לה רבא בר רב חנן פרעגט רבא בר רב חנן איך פארשטיי בכלל נישט די ערשטע צד וויאזוי קענסטו בכלל האבן א צד אז די אריס באקומט גארנישט מאי שנא מהיורד לתוך שדה חברו ונטעה שלא ברשות שמין לו וידו על התחתונה פשט אזוי ווי מען האט דאך שוין געשמועסט א יורד לשדה חברו איינער וואס גייט אראפ צום חבר'ס פעלד ארבעט עס אויס אן קיין רשות אפילו אז די חבר האט זיך בכלל נישט געהאלטן ביים אויסארבעטן האט מען דאך אויך געשמועסט אז די מינימום וואס מען דארף באצאלן איז די הוצאות איז דא אויך לויטן ערשטן צד פארוואס זאגסטו א צד אז דער אריס באקומט גארנישט לפחות זאל מען אים געבן די הוצאות ענטפערט די גמרא ניין ס'דא א גרויסע נפקא מינה התם ליכא איניש דטרח הכא איכא בעל דטרח פשט אזוי נארמאל אז א מענטש גייט אריין צום חבר'ס פעלד און ער ארבעט עס אויס פשט לאמיר זאגן איך האב א פעלד און איינער קומט אריין צו מיין פעלד ער ארבעט עס אויס כ'האב נישט געבעטן ס'אן קיין רשות איך דארף עס נישט כ'האב עס נישט געוואלט כ'האב עס נישט געהאלטן ביים טון אן אים אבער ווי נישט ווי יענער האט מיך נישט אפגעטון פארוואס פארוואס בעט יענער? יענער בעט צוריק סך הכל זיינע הוצאות. יעצט די דין איז, שטייט דא א שורה פריערט, אז ידו על התחתונה. פשט לאמיר זאגן יענער האט אריינגעלייגט טויזנט דאלער ביי מיר אין פעלד, און דער פעלד האט נאר משביח געווען פינף הונדערט, דארף איך אים נאר צאלן פינף הונדערט, איך דארף אים קיינמאל נישט צאלן מער וויפיל דער פעלד האט משביח געווען, פשט איך דערלייג נישט קיין געלט, קומט אויס יענער האט מיך נישט אפגעטון, איז דארט איז טאקע אוודאי די דין מען דארף אים באצאלן זיינע הוצאות. אבער דא ביי די פרוי מיט דעם אריס. קען די פרוי זאגן פארן אריס ר' איד דו האסט מיך אפגעטון, פארוואס? ווייל ווען דו וואלסט נישט געקומען דא אויסארבעטן די פעלד, איז ווער וואלט עס אויסגעארבעט? מיין מאן! יעצט וואס וואלט געווען טאמער מיין מאן וואלט עס אויסגעארבעט, ער וואלט געגעסן דארט עפעס א גרוגרת'ל, און נאכדעם וואלט ער מיך גע'גט, וואלט איך געבליבן מיט א גאנצע אויסגעארבעטע פעלד און איך וואלט אים נישט געדארפט באצאלן א פיאסטער, אזוי ווי שטייט ביי אונזער משנה. איז יעצט אז דו ביסט דא אריינגעקומען, יעצט פלוצלינג דארף איך באצאלן פראצענטן? האסט מיך פשוט אפגעטון! איז דא איז יא דא א צד אז די פרוי זאל קענען זאגן פארן אריס איך קען דיך נישט און איך וויל דיך גארנישט צאלן. זאגט טאקע די גמרא מאי הוי עלה, וויאזוי איז מען פושט דעם ספק? ענטפערט די גמרא אמר רב הונא בריה דרב יהושע חזינן, מען קוקט טאקע, אי בעל אריס הוא, טאמער דער מאן איז א טויגליכער, ער ווייסט וויאזוי אויסצוארבעטן א פעלד, דעמאלטס איסתלק ליה בעל איסתלקו להו, קען טאקע די פרוי זאגן פארן אריס, דו האסט מיך פשוט אפגעטון, ווען דו וואלסט נישט דא געווען וואלט איך נישט געדארפט צאלן פאר קיינעם גארנישט, מיין מאן וואלט געארבעט, און ער וואלט מיך געגעט, און איך וואלט אים גארנישט געדארפט צאלן, יעצט אז דו ביסט דא האלט איך גארנישט ביים צאלן. אבער אי בעל לאו אריס הוא, טאמער דער מאן איז נישט קיין אריס ער ווייסט נישט וויאזוי אויסצוארבעטן א פעלד, איז דעמאלטס ארעא לאריסי קיימא, דעמאלטס קען נישט די פרוי האבן די טענה, דארף זי טאקע באצאלן פארן אריס דאס וואס קומט אים. זאגט די גמרא ווייטער, איבעיא להו האבן די בני ישיבה אן איבעיא געפרעגט, בעל שמכר קרקע לפירות, מהו, פשט א מאן, די מאן עסט דאך פירות, וואס איז טאמער די מאן פארקויפט די זכות פירות פאר א צווייטן, וואס די דין? און וואס איז יעצט דא די ספק? איז די שאלה אזוי, מי אמרינן מאי דקנה אקנה, פון איין זייט קען מען זאגן, די פירות איז זיינס, ער קען פארקויפן די פירות פאר א צווייטן. או דלמא אדער אפשר ניין. כי תקינו ליה רבנן פירות לבעל, משום רווח ביתא. פשט אפילו טאקע חזל האבן מתקן געווען פאר די מאן אז ער באקומט פירות תחת פירקונה ווייל ער לייזט אויס די פרוי, אבער ווי נישט ווי א חלק פון די תקנה איז געווען אז די מאן וועט האבן פירות און וועט אריינברענגען די פירות אין די שטוב, און ס'וועט זיין צו עסן אינדערהיים. אבל לזבוני ער זאל עס גיין פארקויפן פאר א צווייטן? לא. אויף דעם האט מען נישט מתקן געווען. איז קען זיין די מאן קען נישט פארקויפן די פירות פאר א צווייטן. ענטפערט די גמרא, יהודה מר בר מרימר משמיה דרבא אמר מה שעשה עשוי, יהודה מר בר מרימר זאגט נאך בשם רבא אז די מאן קען יא פארקויפן פירות, רב פפא אמר משמיה דרבא, און רב פפא זאגט נאך בשם רבא אז ניין אז לא עשה ולא כלום אז די מאן קען נישט פארקויפן די פירות. אמר רב פפא, זאגט יעצט רב פפא אז הא דיהודה מר בר מרימר דאס אז יהודה מר בר מרימר זאגט נאך פון רבא אז די מאן קען פארקויפן פירות איז נישט ריכטיג. לאו בפירוש איתמר, ס'איז נישט כאילו ער האט קלאר געהערט פון רבא אז מען קען, ניין, אלא מכללא איתמר, ער האט געהערט פון רבא א צווייטע זאך, און ער האט מדייק געווען פון די צווייטע זאך אז רבא האט אוודאי געהאלטן דא אויך אז די מאן קען אבער ס'איז נישט ריכטיג ער האט נישט גוט מדייק געווען פארוואס וואס האט רבא גע'פסק'נט ווייל אזוי ס'איז געווען א מעשה אזוי דההיא איתתא ס'איז געווען א פרוי דעיילה ליה לגברא תרתי אמהתא וואס האט חתונה געהאט מיט א מאן

זי האָט געשריגן, זי האָט געשריגן אַ ווייגעשריי, מײַן מאַן האָט מיך אָפּגעטון, ער האָט גענומען מײַנס אַ שפֿחה און ער גיט עס פֿאָר מײַן צרה צו באַדינען! אַ חוצפּה! לא אשגח בה, רבֿא האָט זיך נישט צו טאָן געמאַכט, רבֿא האָט געהאַלטן, אַז דער מאַן האָט עס געמעגט טאָן. איז מאַן דחזא, דער וואָס האָט דאָס צוגעזען, דער וואָס האָט צוגעזען רבֿאס פּסק, סבֿר האָט געהאַלטן, משום דסבֿר מה שעשה עשוי, אַז אַוודאי וואָס, פֿאַרוואָס האָט טאַקע רבֿא זיך נישט צו טאָן געמאַכט פֿון דער פֿרוי? ווײַל רבֿא האַלט, אַז אַ מאַן האָט אַ רעכט צו טאָן מיט די פּירות וואָס ער וויל, און ממילא, אַז דער מאַן וויל געבן זײַן שפֿחה פֿאַר דער צווייטער פֿרוי, קען ער, און לכאורה די זעלבע זאך העט זיין א מאן וואס האט סתם פירות, קען ער אויך פארקויפן די פירות פאר א צווייטן די זכות פירות, זאגט די גמרא אבער ולא היא זאגט רב פפא, די דיוק וואס מען האט דא מדייק געווען פון רבא איז נישט ריכטיג, פארוואס? ווייל אוודאי האלט רבא אויך אז מען האט נאר מתקן געווען פירות אלס רווח ביתא, זאל זיין א ריווח אין שטוב משום רווח ביתא, והא קא רווח, ס'טייטש ביי די מעשה פון די שפחות ווי נישט ווי, די שטוב האט ווייטער געהאט א ריווח, טאקע די ערשטע פרוי האט נישט געהאט ביידע שפחות, אבער אלס איין שפחה איז געגאנגען צום צווייטן פרוי, און די צווייטע פרוי וואוינט דאך אויך מיטן מאן, פשט די שטוב האט געהאט א ריווח, דאס האט א מאן א רעכט צו טון, אבער צו גיין נעמען זיין זכות פיירות און עס פארקויפן פאר א צווייטן, איז פשט ס'וועט נישט זיין קיין פיירות אין שטוב, דאס אוודאי האט נישט א מאן א רעכט צו טון, זאגט טאקע די גמרא, והלכתא די הלכה איז בעל שמכר קרקע לפיירות, לא עשה ולא כלום, אז די מאן טאר טאקע נישט פארקויפן די פיירות פאר א צווייטן, מאי טעמא, וואס די טעם, איז ביז יעצט האבן מיר געזען רבא'ס טעם, גיימיר זעהן איז דא נאך א טעם אביי אמר חיישינן שמא תכסיף מ'איז חושש טאמער דער וואס קויפט די פיירות העט מקלקל זיין די פעלד פארוואס ווייל די מאן ווילאנג די מאן האט די פעלד און ער באדינט די פעלד ער באארבעט די פעלד איז ער האט ער אינטערעסע אזוי ווי מ'האט געזעהן ווייל היות וואס טאמער די פרוי העט שטארבן העט ער דאך ירש'נען האט ער אינטערעסע די פעלד זאל זיין אין א גוטע צושטאנד אבער טאמער ער פארקויפט די זכות פיירות פאר א צווייטן יענער אינטערעסירט נישט, יענער ווייסט אז ס'וועט קומען א טאג וואס ער דערלייגט די גאנצע זאך, און ממילא העט ער גארנישט משקיע זיין, און דערפאר זאגט מען אז א מאן האט נישט קיין רעכט צו פארקויפן די זכות וואס ער האט. רבא אמר רבא זאגט ניין, משום רווח ביתא, אזוי מ'האט פריערט געזען, ווייל די עיקר תקנה איז געווען זאל זיין פירות אין שטוב, זאל זיין א ריווח אין שטוב, האט נישט די מאן א רעכט דאס צו פארקויפן. זאגט די גמרא מאי בינייהו, ווי וועט זיין א נפקא מינה צווישן די צוויי תירוצים? ענטפערט די גמרא אפאר נפקא מינות, איכא בינייהו איין תירוץ זאגט די גמרא, ארעא דמקרבא למתא, טאמער איז דא א שטיקל קרקע וואס איז לעבן די שטאט, איז לויט אביי'ס טעם אז חיישינן שמא תכסיף, איז דא נישט דא וואס חושש צו זיין, ווייל היות וואס מען זעט די פעלד איז דאך לעבן די שטאט, איז טאמער יענער העט נישט משקיע זיין דעם פעלד ווי עס דארף צו זיין, עט מען אים אנשרייען, מען עט זיכער מאכן אז ער איז יא משקיע, און ממילא איז נישט דא די טעם, אבער לויט רבא אלץ רווח ביתא, איז אוודאי טאר מען נישט פארקויפן אפילו א פעלד וואס איז לעבן די שטאט, אי נמי נאך א נפקא מינה עט זיין בעל אריס הוא, טאמער די מאן איז אן ארבעטער איז א טויגליכער, און דער מאן ארבעט אליין אויס די פעלד, ער פארקויפט נישט די זכות אז יענער זאל אריינקומען אין פעלד עס אויסארבעטן און נעמען פיירות, נאר דער מאן זאגט איך וועל עס אויסארבעטן, און די פיירות וואס איך וועל אפשניידן וועל איך געבן פאר דיר, די זכות פארקויפט ער, איז דא איז נישט דא קיין חשש שמא תכסיף, ווייל דער מאן ארבעט עס אויס אוודאי העט ער גוט משקיע זיין די פעלד, אבער אלס רווח ביתא איז אוודאי דא א חשש, קען ער נישט פארקויפן די פיירות אויך נישט. אי נמי נאך אן נפקא מינה עט זיין זוזי וקא עביד בהו עיסקא, טאמער דער מאן פארקויפט די זכות פירות און מאכט פון דעם געלט און פון די געלט מאכט ער אן עסק ער מאכט געשעפטלעך און מאכט נאך געלט איז דא רווח ביתא איז דא ווייל דער מאן האט פארקויפט די זכות פירות אבער מיט די געלט האט ער געמאכט נאך געלט ער האט געעפנט א געשעפט איז מילא מעג ער אבער טאמער די טעם איז שמא תכסיף איז אוודאי טאר ער נישט, זאגט די הייליגע משנה ווייטער, שומרת יבם שנפלו לה נכסים, פשט אזוי, שומרת יבם מיינט א פרוי וואס איר מאן איז געשטארבן אן קינדער, וואס די ברודער פון די מאן דארף מאכן אדער יבום אדער חליצה, יעצט כל עוד וואס די ברודער מאכט נישט יבום וחליצה, האט די פרוי א דין פון א שומרת יבם, פשט זי ווארט אז די ברודער פון איר מאן זאל איר אדער מייבם זיין אדער חולץ זיין, וואס די קשר וואס איז דא יעצט צווישן די פרוי און די מאן'ס ברודער איז אזא סארט קשר אינצווישן, ס'איז נישט אז יענער איז איר מאן, און ס'איז אויך נישט אז יענער איז סתם א פרעמדער, ס'איז אזא מצב אינצווישן, זי הייסט א שטיקל זיין פרוי און זי הייסט א שטיקל נישט זיין פרוי, איז די שומרת יבם, וואס אלס שומרת יבם זי ווארט יעצט איר מאנ'ס ברודער זאל מייבם זיין צו חולץ זיין, און יעצט שנפלו לה נכסים, זי האט יעצט געירשנט נכסים, איז די דין איז מודים בית שמאי ובית הלל שמוכרת ונותנת וקיים, אז אוודאי קען די פרוי פארקויפן די נכסים, יעדער איז מודה זי קען עס פארקויפן, פארוואס ווייל ווי נישט ווי, דער ברודער פון איר מאן איז נישט איר מאן, ער האט דאך איר נישט מייבם געווען, און כל עוד וואס ער האט איר נישט מייבם געווען, האט ער נישט קיין רשות אויף איר, ער קען איר נישט מונע זיין פון עס צו פארקויפן, זי קען טון מיט דעם וואס זי וויל. ווייטער זאגט די משנה, מתה, וואס איז טאמער די שומרת יבם איז געשטארבן? יעצט אזוי, לאמיר דא געבן נעמען פאר די מענטשן דא, לאמיר זאגן ראובן האט חתונה געהאט מיט רחל, און ראובן איז געשטארבן אן קינדער, שמעון דארף יעצט אדער מייבם זיין רחל אדער חולץ זיין פאר רחל, איינע פון די ביידע, פשט רחל איז יעצט א שומרת יבם, זי ווארט שמעון זאל איר מייבם זיין אדער חולץ זיין. איז אזוי, וואס איז די דין מיט כתובה? פשט, ראובן ווען ער האט חתונה געהאט מיט רחל האט ער דאך געשריבן כתובה, און ס'איז דא נכסי מלוג, ס'איז דא נכסי צאן ברזל, וואס טוט זיך מיט די אלע זאכן? איז אזוי, טאמער שמעון האט איר געגעבן חליצה, איז ברגע וואס ער האט איר געגעבן חליצה, איז כאילו ס'איז א נארמאלע פרוי וואס איר מאן איז געשטארבן, זי באקומט יעצט צוריק איר נכסי מלוג, איר נכסי צאן ברזל, מען דארף איר באצאלן כתובה, די רעשט פון די געלט צוטיילט מען זיך מיט די יורשים, אזוי ווי יעדע אלמנה. טאמער אבער שמעון איז נישט חולץ, נאר שמעון איז מייבם, איז ברגע וואס שמעון איז מייבם, איז כאילו ער טרעט אריין אין ראובן'ס שיך, ער נעמט איבער ראובן, און ממילא קודם כל ער ירש'נט אלע נכסים פון ראובן, חוץ פון דעם, טאמער ער עט שטארבן, אדער טאמער ער עט גט'ן רחל, איז עט מען איר דארפן באצאלן כתובה, אבער נישט פון שמעון'ס געלט, עט איר דארפן באצאלן כתובה פון ראובן'ס געלט, דאס איז טאמער ער האט איר מייבם געווען. אבער וואס דא רעדט מען ביי א ציור וואס זי איז געשטארבן, רחל איז געשטארבן איידער וואס שמעון האט געקענט חולץ זיין אדער מייבם זיין, איז מה יעשו בכתובתה ובנכסים הנכנסים והיוצאים עמה, וואס טוט מען מיט איר כתובה, און כתובתה מיינט נישט נאר כתובה, נאר ווי רש"י זאגט כתובתה מיינט סיי איר כתובה און סיי איר נכסי צאן ברזל, און די זעלבע זאך וואס טוט מען מיט נכסים הנכנסים והיוצאים עמה, דאס מיינט נכסי מלוג, וואס איז די שאלה דא? די שאלה איז היות וואס זי איז א שומרת יבם, א שומרת יבם האבן דאך געשמועסט איז אזא מצב אינצווישן, זי איז א שטיקל פארבינדן מיט שמעון, און א שטיקל נישט פארבינדן מיט שמעון, א שטיקל איז זי פארבינדן מיט איר טאטע'ס שטוב, און ממילא די שאלה איז ווער ירש'נט די אלע זאכן, שמעון אדער איר טאטע? און בעצם די סדר דא אין די משנה איז אביסל פארדרייט, די גמרא אין יבמות מאכט סדר פון די משנה, רש"י דא ברענגט פשט אין משנה, איז אונז עמיר טאקע אויסרעדן די פשט ווי אזוי מען דארף דא לערנען, איז בעצם אזוי, מען איז דא דן אויף דריי סארט נכסים, קודם כל איז מען דן אויף די כתובה, אויף די עצם כתובה, די מנה, מאתים, די תוספת כתובה, וואס ראובן האט געשריבן פאר רחל, דאס איז איין סארט נכסים וואס אויף דעם איז מען דן, חוץ פון דעם איז דא די נכסי צאן ברזל, און די נכסי מלוג, יעצט ווי מען עט שוין זעהן, ס'איז דא א מחלוקת בית שמאי און בית הלל לגבי די נכסי מלוג, בית שמאי האלט אז די נכסי מלוג צוטיילט מען צווישן ביידע משפחות, און בית הלל זאגן אז די נכסי מלוג גייט צום טאטן, אבער אויף די אנדערע צוויי נכסים אויף נכסי צאן ברזל אויף די כתובה, אויף דעם איז נישט דא קיין מחלוקת בית שמאי בית הלל, אפילו אז פון די משנה איז אביסל משמע אנדערש, אבער אזוי דארף מען לערנען פשט, איז אזוי, בית שמאי אומרים, בית שמאי זאגן, יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב, מען נעמט די נכסי מלוג, און מען צוטיילט עס צווישן שמעון'ס משפחה און איר טאטע'ס משפחה, ווייל היות וואס זי איז ערגעץ אינצווישן, צוטיילט מען די געלט, ובית הלל אומרים, און בית הלל זאגן אזוי, בית הלל הייבן קודם כל אן מיט די נכסי צאן ברזל, נכסים בחזקתם,

פשט מען דארף שוין יעצט באצאלן מנה מאתיים פאר איר משפחה, וואס טוט זיך אבער מיט נכסי מלוג? דא קריגן זיך די בית הלל אויפן בית שמאי, נכסים הנכנסים והיוצאין עמה בחזקת יורשי האב, בלייבט ביים טאטן, פשט די נכסי מלוג גייט צום טאטן, נישט ווי די בית שמאי האט געזאגט מען צוטיילט זיך מיט דעם, נאר די גאנצע זאך בלייבט ביים טאטנס משפחה. זאגט יעצט די משנה ווייטער, איז אזוי אזוי ווי מען האט געשמועסט, טאמער שמעון איז מייבם רחל, איז ברגע וואס ער איז זי מייבם ירש'נט ער אלע נכסים פון ראובן, און שפעטער טאמער שמעון העט איר גט'ן, אדער טאמער שמעון העט שטארבן, קען רחל גובה זיין כתובה, אבער אויך נאר פון די נכסים וואס ראובן האט אמאל געהאט וואס שמעון האט גע'ירש'נט פון ראובן, און במילא קומט אויס אז ס'דא א גרויסע פראבלעם, וואס איז די פראבלעם? די פראבלעם איז. אז וואס איז טאמער שמעון העט ירש'נען אלע נכסים פון ראובן, און די נעקסטן אינדערפרי גייט ער פארקויפט די גאנצע מעשה, איז ברגע וואס ער האט אלץ פארקויפט, איז טאמער העט איר גט'ן מארגן אדער טאמער ער העט שטארבן, האט זי נישט פון ווי גובה צו זיין כתובה, איז כדי דאס זאל נישט געשען, האבן חזל מתקן געווען אז שמעון טאר נישט צורירן ראובן'ס קרן, פשט, ער האט גע'ירש'נט ראובן'ס נכסים, איז פונקט ווי נכסי מלוג, פירות קען ער עסן וויפיל ער וויל, אבער די קרן טאר ער נישט צורירן, יעצט נאך מער, לאמיר זאגן ראובן האט איבערגעלאזט ירושה א מיליאן דאלער, שמעון האט געקריגן די גאנצע מיליאן, קען נישט יעצט שמעון זאגן, ווייסטו וואס וויפיל איז כתובה דארט הונדערט טויזנט דאלער, איז ניין הונדערט טויזנט דאלער האב איך פארקויפן, הונדערט טויזנט האב איך איבערלאזן, נישט דא אזא זאך, די גאנצע נכסים דארף ער האלטן גאנץ, ביז ווילאנג ער העט איר נישט גט'ן, טאמער ער העט איר גט'ן דעמאלטס וועט זיך טוישן, אבער ווילאנג ער גט איר נישט און ווילאנג ער שטארבט נישט מוז ער האלטן די נכסים גאנץ און פירות קען ער עסן. נאר וואס, די שאלה איז צו דער דין איז נאר ביי קרקעות אויך ביי מטלטלין העט מען שוין זעהן. זאגט די משנה, הניח אחיו, מעות, טאמער ראובן האט איבערגעלאזט געלט, איז וואס טוט שמעון מיט די געלט? ער קען עס נישט נוצן, ילקח בהן קרקע, ער דארף קויפן קרקע אזוי ווי מ'האט געשמועסט, והוא אוכל פירות און ער קען עסן פירות, פארוואס? כדי די פרוי כדי רחל זאל האבן פון וואו צו תובע זיין איר כתובה. די זעלבע זאך, וואס איז טאמער ראובן האט איבערגעלאזט ירושה, פירות התלושין מן הקרקע, וואס דאס איז אויך פונקט ווי געלט, איז אויכעט ילקח בהן קרקע דארף מען קויפן דעם קרקע, והוא אוכל פירות שמעון קען עסן פירות, אבער די קרן טאר ער נישט צורירן, וואס איז טאמער המחוברים בקרקע, ער האט איבערגעלאזט פירות וואס זענען מחובר לקרקע, אמר ר' מאיר, זאגט ר' מאיר, שמין אותן כמה הן יפין בפירות וכמה הן יפין בלא פירות, מען שאצט אפ וויפיל די פירות זענען ווערט, וויפיל איז ווערט א פעלד מיט פירות און אן פירות, והמותר און די איבעריגע איז ווייטער ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות מען דארף קויפן קרקע מיט דעם, ער קען עסן פירות, אבער די קרן טאר ער נישט צורירן. אזוי זאגט ר' מאיר. וחכמים אומרים, חכמים קריגן זיך. חכמים האלטן אז נישט אלע נכסים פון ראובן זענען משועבד צו די פרוי, נאר קרקעות, נישט מטלטלין, און ממילא זאגן די חכמים אזוי, פירות המחוברים בקרקע, שלו, די פירות וואס זענען מחובר לקרקע, גייט צום יבם, איי פארוואס, ס'האט דאך א דין פון קרקע, מ'עט זען די גמרא וועט זיך שטעלן אויף דעם, אבער די עיקר נקודה שטייט דא ווייטער, התלושים מן הקרקע, וואס איז טאמער ראובן האט איבערגעלאזט ירושה, עפלעך, וואס זענען נישט מחובר לקרקע, וואס האט א דין פון מטלטלין? איז דא אזוי ווי מ'האט געשמועסט אז חכמים האלטן אז די עפלעך זענען נישט משועבד צו רחל, און ראובן קען טוהן מיט דעם וואס ער וויל, חוץ איין יוצא מן הכלל איז דא, וואס די יוצא מן הכלל? די יוצא מן הכלל איז אז טאמער רחל האט עס געכאפט פאר איר מאן איז געשטארבן און זי האט געזאגט איך וויל זאל זיין משועבד צו מיין כתובה, דעמאלטס קען זי דאס טוהן, איז פאר דעם זאגן די חכמים כל הקודם זכה בהן, ווער ס'האט מקדים געווען איז זוכה, קדם הוא טאמער זי האט עס נישט געכאפט, נאר ער האט עס גע'ירש'נט זכה, קען ער טון מיט דעם וואס ער וויל. טאמער קדמה היא, טאמער רחל האט עס געכאפט איידער איר מאן איז געשטארבן, דעמאלטס האט שמעון נישט קיין ברירה, נאר ער דארף עס פארקויפן, ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות, ער דארף קויפן מיט דעם קרקע און ער עסט פירות. זאגט די משנה ווייטער, כנסה, טאמער שמעון האט איר מייבם געווען, הרי כאשתו לכל דבר, איז זי זיין פרוי, זי איז געהעריג זיין פרוי, מ'עט זען די גמרא וואס די חידוש דא איז, בלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון, אבער די כתובה אזוי ווי מ'האט געשמועסט קומט, פון ראובן'ס נכסים, און לא יאמר לה, שמעון קען נישט זאגן הרי כתובתיך מונחת על השולחן, דא, דא, איך לייג אוועק געלט פאר דיין כתובה, פון דעם וועסטו נעמען כתובה און די רעשט טו איך מיט דעם וואס איך וויל, ניין, אלא כל נכסיו אחראין לכתובתה, אלע נכסים וואס ראובן האט איבערגעלאזט איז משועבד צו איר כתובה, און שמעון טאר עס נישט צורירן ווילאנג זי קריגט נישט איר כתובה, פשט ווילאנג ער גט איר נישט אדער ער שטארבט נישט, וכן, זאגט די משנה די זעלבע זאך איז יעדע מענטש, לא יאמר אדם לאשתו, א מענטש קען נישט זאגן פאר זיין פרוי הרי כתובתיך מונחת על השולחן, אז דא איז דיין כתובה געלט, און זאלסט נישט נעמען פון די רעשט פון די געלט, ניין, אלא כל נכסיו אחראין לכתובתה, אלע נכסים פון א מענטש איז משועבד צו באצאלן כתובה. זאגט די משנה ווייטער, גירשה, טאמער שמעון האט גע'גט רחל, דעמאלטס אין לה אלא כתובה, באקומט זי איר כתובה, און די רעשט פון די געלט וואס איז איבערגעבליבן קען יעצט שמעון טון מיט דעם וואס ער וויל, וואס איז טאמער החזירה, טאמער נאכן גט'ן האט ער נאכאמאל חתונה מיט איר, הרי ככל הנשים, איז דאס פונקט ווי יעדע פרוי אז וואס? אז ואין לה אלא כתובה בלבד, די דין איז אז ווען א מענטש גט זיין פרוי און שפעטער האט ער נאכאמאל חתונה מיט איר איידער ער האט איר באצאלט כתובה, קען זי נישט זאגן איך קריג יעצט א נייע כתובה פשט צאל מיר יעצט די ערשטע כתובה און יעצט ביסטו זיך מחייב א נייע כתובה, ניין, ער האט נאכאמאל חתונה געהאט מיט איר על דעת די ערשטע כתובה, איז די זעלבע זאך דא שמעון וואס האט נאכאמאל חתונה געהאט מיט רחל האט ער אויך נאכאמאל חתונה געהאט מיט איר על דעת די ערשטע כסיבה, און מ'וועט זען אין די גמרא ביתר הרחבה.